גייט ליינען די אנדערע וואך וועגן עמלק, מלחמת עמלק, וויל איך אביסל רעדן וועגן מלחמת עמלק. ווען עמלק איז געקומען מלחמה האלטן מיט די אידן, האט משה רבינו געזאגט פאר יהושע'ן, דאס איז א פסוק אין שמות, קאפיטל י ז, פסוק ט', בחר לנו אנשים וועל אונז אויס מענטשן וצא הילחם בעמלק, און גיי האלט מלחמה מיט עמלק. יעצט, וואס האט פונקטליך געוואלט משה רבינו אז יהושע זאל אויסוועלן? וואסערע מיני מענטשן? איז רש י זאגט גיבורים, שטארקע, און אויכעט יראי חטא, אז זייער זכות זאל זיי צוהעלפן זאלן קענען מלחמה האלטן מיט עמלק. זאגט רש י דבר אחר, נאך א פשט איז בחר לנו אנשים, שיודעים לבטל כשפים אז זיי קענען מבטל זיין כשפים.

יעצט וואס האט ער געמאכט אז זיי זאלן מצליח זיין אין די מלחמה אז זיי זיין מיליטער זאל נישט פאלן פאר די אידן? ער פלעגט נעמען צווישן זיינע מיליטער אזאלכע מענטשן וואס דעם טאג וואס איז געווען זייער יום הולדת איז געווען דער טאג וואס האט זיי געשיקט אין מלחמה ווייל א יום הולדת האט א געוואלדיגן מזל פאר א מענטש ווייל ער איז געבוירן אין דעמאלטס טאג. וואס דער טאג העלפט אים צו, און במילא ווערט ער נישט געשעדיגט אין דעמאלטס טאג. אזוי ברענגט דער ירושלמי. יעצט, אין חזקוני, אין שמות קאפיטל י ז פסוק ט', און אויכעט דער חידא אין זיין ספר דבש לפי מערכת ק, אות ט ז, און אין בני יששכר מאמרי חודש אדר, מאמר א', אות י א, און אויכעט מאמר ד', אות י א, זאגט ער אזוי. אז וועגן דעם טעם האט משה רבינו געזאגט פאר יהושע'ן וועל אונז אויס מענטשן, ווייל ער האט געזאגט וועל מיר אויס מענטשן וואס זענען געבוירן געווארן אין אדר שני, טאמער זענען געבוירן אין אדר שני דארף מען נישט קיין מורא האבן פון קיין כישוף מאכערס, פארוואס? ווייל ס'איז דאך דא צוועלף מזלות, יא? אדר ב' האט אינגאנצן נישט קיין מזל, ס'איז העכער פון א מזל, דער אייבערשטער איז די מזל, השם הוא נחלתו, איז במילא אז טאמער וועסטו מיר אויסוועלן מענטשן וואס זענען געבוירן אין אדר ב' דעמאלטס און זיי קענען מלחמה האלטן גוט מיט עמלק, ווייל דער כישוף וועט נישט ארבעטן קעגן זיי. איז דאס האט משה רבינו געזאגט פאר יהושע'ן, ברענג מיר אזאלכע מענטשען וואס זייער געבורטסטאג איז אין אדר ב'. יעצט, די עמלקים האבן געהאט נאך א וועג וויאזוי, אויסער די כישוף, וויאזוי זיי האבן מלחמה געהאלטן, זיי האבן זיך געקענט אריינשטעלן און זיי האבן אויסגעזען ווי א בהמה, אזוי שטייט אין רשי, און שמואל א', קאפיטל ט ז, פסוק ב', זאגט דארטן רש י אז זיי האבן זיך געקענט מאכן פאר א בהמה, דער אגג מיט זיין ווייב האבן זיך פארשטעלט ווי שעפעלעך, און במילא האט מען זיי נישט געכאפט, דער אייבערשטער האט געזאגט זאלסט אויסהרג'ענען אלע שעפעלעך יעדן. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אז זיי קענען זיך פארשטעלן. מה שאין כן, שאול המלך האט געקלערט, די שעפעלעך וועל איך געבן פארן אייבערשטן קרבנות, און איך דארף נישט הרג'ענען די שעף, איך וויל נאר הרג'ענען די מענטשן פון עמלק. יעצט, דער אייבערשטער האט געהייסן פאר שאול המלך אז ער זאל שלאגן עמלק, דאס איז אין שמואל א', קאפיטל ט"ו, פסוק ג' האט ער געזאגט זאלסט אים שלאגן משור פון אן אקס עד שה ביז א לעמעלע מגמל פון א קעמל ועד חמור ביז א חמור. יעצט, דער אייבערשטער האט אים נישט געהייסן וועגן דעם אז ער זאל הרג'ענען די אלע בהמות אלס אויסצומעקן דעם רכוש פון עמלק, ניין, נאר פשוט זאלסט עמלק'ן קלאפן ווייל דו קענסט נישט וויסן ווי ער באהאלט זיך, מען רעדט דא פון עמלק אליין און נישט פון זיין פראפערטי, זיינע בהמות און אזוי ווייטער. און דער בעל הטורים אין שמות קאפיטל כ"ב פסוק י"ז זאגט עס קלאר אזוי ארויס. יעצט אויב אזוי איז דאך נישט צו פארשטיין פארוואס שטייט ויחמל העם על מיטב הצאן והבקר. וואס האט עטס רחמנות געהאט עטס ווייסט דאך נישט צו דאס איז א צאן צו א בקר עס קען זיין ס'איז גאר די עמלקים אליינס. און נאכדעם שאול המלך זאגט פאר שמואל'ן למען. זבח לה' אלוקיך, איך האב איבערגעלאזט די שעף צו שעכטן פארן אייבערשטן. ני, אז מען רעדט דא פון באהאלטענע מענטשן וואס זיי באהאלטן זיך אין בהמות, זעען אויס ווי בהמות, נו דאס קען מען דאך נישט שעכטן פארן אייבערשטן. יעצט, ס'דא אין ספר חסידים, אות תתשס"ו. זאגט ער אז ס'איז דא מענטשען וואס זיי קענען זיך איבערדרייען אז זאלן אויסזעהן ווי א וואלף אדער ווי א קאץ אדער ווי א חמור, זיי זעהן ממש אויס ווי א בהמה, ווייסט מיין טאטע הריני כפרת משכבו פלעגט זיין דער וואס האט פארציילט יעדעס מאל ביי די וואכנאכט די מעשה פון הייליגן בעל שם הקדוש, ס'איז געווען א גלח וואס דער גלח האט געהארגעט אלע קינדער. פון עפעס א מענטש און מען האט געווען געדארפט מאכן א ברית ביי א זיבעטן צו ביי אן אכטן קינד, איז געווען אז דער בעל שם הקדוש איז דורך געפארן און דער איד האט זייער געוויינט וואס ער זאל טון, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט זארג דיך נישט, ער האט געברענגט זיינע תלמידים און ער האט געזאגט אז ס'וועט קומען אינמיטן די נאכט, וועגן דעם איז מען דאך אויף. ביי א וואכנאכט ס'זאל נישט געשען קיין מזיקים זאל נישט קומען, על כפנים, דאס קינד איז אזוי הויעך אזוי ווי א קרבן, איז געבט מען אבאכט, איז על כפנים איז ער געקומען דער גלח און דער בעל שם הקדוש האט אים אנגעזאגט ווען ס'וועט אריינקומען א ווייסע קאץ זאל מען אים אריינכאפן אין זאק און מ'זאל האקן אין אים שטיקער, און אזוי געווען מ'האט געהאקט אין אים שטיקער און מ'האט אים ארויסגעווארפן און ער איז אנטלאפן. אפאר טעג שפעטער, דער גלח מ'האט אים געזען אנגעביילט און אנגעהאקט, האט ער געקענט מיט כישוף זיך פארשטעלן ווי א קאץ, האט ער געזאגט פארן בעל שם הקדוש, אה, איך וועל דיך שוין צופיקסן, דו האסט מיך געכאפט אזוי ווען איך האב נישט געוואוסט, איך וויל מיך מיט דיר שלאגן פנים אל פנים מיט כישוף. האט דער בעל שם הקדוש געזאגט, פיין, איך בין מסכים, ווייל איך האב נישט מיט כישוף גארנישט, ביי מיר איז עס אין עוד מלבדו. כ פנים, און ער האט געמאכט זיבן רינגען מיט די תלמידים, און דער גלח מיט זיין כישוף האט דורכגעבראכן די ערשטע רינג, די צווייטע, ער האט געוואלט צוקומען ביז צום בעל שם הקדוש, נאך די דריטע האט ער שוין נישט געקענט מער, האט דער גלח אויפגעהויבן זיינע צוויי, דעם קאפ, און ער האט ארויפגעקוקט מיט די צוויי אויגן אין הימל, איז געקומען צוויי פייגל, זיי האבן אים אויסגעשטאכן די אויגן, און ער האט געזאגט, יא, עס איז איין אויג נאר ווייט, דאס דערציילט מען אלץ א סגולה צו פארציילן ביי א וואכנאכט ס'איז א גאנצע אריכות, אבער. איך דערצייל עס נאר בקיצור. ע כ פנים, ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס זיי קענען זיך פארשטעלן פאר א וואלף, אדער א קאץ, אדער א חמור, זיי זעהן אויס ממש ווי א בהמה. זאגט אבער דער ספר חסידים ווי אזוי איז עס צו דערקענען, ס'איז דא איין פלאץ ווי עס צו דערקענען, די אויגן, די גלגל העין, די אויגן, דאס קען מען זיך נישט פארשטעלן, דאס קען מען נישט איבערדרייען, און דאס קען מען דערקענען די מענטש. יעצט, ס'איז דא אין ספר חנוכת התורה, דאס איז עמוד אַכט און זעכציק, אות קס ח, זאגט ער וועגן דעם איז צו פארשטיין אז שאול און די פאלק האבן געקוקט אויף יעדן שעפעלע עקסטערע אין די אויגן און זיי האבן שוין דערקענט צו דאס איז פארשטעלט פאר א מענטש צו נישט, די וואס האבן געזען אז ס'איז פארשטעלט האבן זיי געהארגעט, די אנדערע די. כשר'ע שעפעלעך האבן זיי געלאזט לעבן, און ממילא אויף דעם האט ער געזאגט למען זבח לה' אלוקיך, איך האב עס געוואלט שעכטן פארן אייבערשטן. יעצט, אונז האבן נאך א פרשה מיט די עמלקים, ס'שטייט אין חומש אין במדבר קפיטל כ פסוק א' שטייט וישמע הכנעני מלך ערד יושב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל וישב ממנו שבי. זאגט רש י, ס'שטייט אז ס'איז געקומען דער כנעני מלך ערד יושב הנגב, ווער איז דאס דער כנעני יושב הנגב פון וועם מען רעדט דא? זאגט רש י, זה עמלק, דאס איז עמלק, אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק אז עמלק יושב בארץ הנגב, דער פסוק איז אין במדבר קפיטל יג פסוק כט. יעצט אויב אזוי פארוואס שטייט דעמאלטס וישמע כנעני? מען רעדט דא פון עמלק צו מען רעדט דא פון כנעני? זאגט דארטן רשי און דאס איז א גמרא, עס איז א מדרש, אין אמת'ן איז עס געווען עמלק נאר ער האט זיך געטוישט זיין נאמען אז ער האט גערעדט בלשון כנעני, כדי ווען די אידן גייען מתפלל זיין און זיי בעטן אז דער אייבערשטער זאל זיי העלפן פון די כנענים איז במילא עט ער זיי נישט העלפן פון די עמלקים ווייל דאס איז געווען עמלק. יעצט אין זוהר הקדוש אין חלק א'

ער זאגט אים, דא האסטו מיין פעלד אינעם טאל, און וואס ס'וועט וואקסן וועלמער זיך אונז צוטיילן מיט די רווחים. און ס'איז געווארן א שדפון ס'איז אויסגעקלאפט געווארן. יעצט אויב דאס איז געשען פאר רוב פעלדער, איז א סימן אז די פראבלעם איז די ביקע, און ממילא די פראבלעם איז די ביקע, איז נעמט ער אים אראפ פון די פרייז פונעם ליעסן דאס פלאץ, און ממילא איז אזוי פארגלייכט מען זיך. יעצט שטייט אבער טאמער האט ער זיך אויסגענומען מיט דעם מענטש וואס ער האט עס איבערגענומען אז ער וועט איינפלאנצן חיטים און ער איז געגאנגען און ער האט איינגעפלאנצט שעורים און ס'איז געווארן א שידפון און ס'האט אויסגעקלאפט די תבואה נישט נאר זיין פעלד נאר אלע און נישט נאר די גערשטן נאר אפילו די חיטים אויכעט. דעמאלט זאגט די הלכה אז ער קען אים נישט אראפנעמען פון דעם שכר פון דעם וואס ער האט געליעסט, ער קען נישט נעמען א בעסערע פרייז זאגן ס'איז געווארן א אויסקלאפעניש און איך האב נישט קיין געלט צו באצאלן, נאר ער מוז אים באצאלן די פולע פרייז, פארוואס? ווייל דער בעל השדה קען זאגן פאר דעם מענטש וואס האט עס געליעסט, ווען דו וואלסט ווען איינגעפלאנצט חיטים אזוי ווי איך האב מיך אויסגענומען, דעמאלטס וואלט ווען מיינע חיטים יא ווען געארבעט, פארוואס? ווייל ס'איז דא א פסוק ותגזר אומר ויקם לך. דער אייבישטער אז מען בעט אים מאכט ער אז סזאל פאר אים בלייבן, איז איי דאס וואס ביי אנדערע האט אויך אויסגעקלאפט אפילו די חיטים, דאס מיינט אז פאר יענעם האט דער אייבישטער געוואלט עס אויסקלאפן, און איך אזוי ווי איך האב מתפלל געווען ראש השנה אז די חיטים זאלן מצליח זיין, עס קען זיין סוואלט ווען מצליח געווען, איי סדא אנדערע וואס האט אויך אויסגעקלאפט סגעווען א שידפון אויף די חיטים, האט יענער נישט מתפלל געווען. איז במילא איז עס דיין שלעכטער מזל און דו דארפסט מיר באצאלן געהעריג פארן ליעסן דעם פעלד. אזוי ברענגט די גמרא אין מסכת בבא מציעא דף ק"ו עמוד א'. כ'ווייס ס'איז געווען א מעשה, א איד האט געהאנדלט מיט שווארצע געשעפטן, איז פלעגט ער אלץ האבן, איך וויל נישט זאגן וועמען ווייל יעדער שוין נישט אויף דעם עולם, איז געווען א רבי וואס מ'פלעגט אים געבן דארטן כ'ווייס הונדערט דאלער צו וויפיל, וואטעווער, און ער פלעגט אנווינטשן. איז איינמאל געווען א מעשה, עס איז דורך, עס איז נאך געווען אין דייטשלאנד נאך די קריג, עס איז דורך געגאנגען נאך א דיעל, נאך א דיעל, נאך א דיעל, איינמאל איז געווען א מעשה אז די, עס איז דורך געפאלן, מען האט זיך געכאפט, מען האט צו גענומען דאס גאנצע פארמעגן, האט ער געפרעגט דער מענטש וואס איז געווען א שותף מיטן צווייטן, פרעגט ער, זאג ביסטו געגאנגען עס געבן פאר דעם איד אזוינפיל און אזוינפיל געלט וויפיל כ'האב אפגעשמועסט, זאגט ער, ער האט עס כ'האב אינזין געהאט, כ'האב אים נישט געטראפן אבער כ'האב אים נישט געגעבן, איז געווען א דין תורה, די דין תורה. געפסקנט לויט די גמרא אז דער וואס האט נישט געגעבן דאס געלט דער איז מחויב בנזקין. יעצט איך וויל נאר מאכן א באמערקונג איך האלט נישט אז מען מעג געבן פאר א רבין געלט אז ס'זאל מצליח זיין שווארצע געשעפטן, איך דערצייל נאר א מעשה וואס איז געשען, און גראדע ביי דעם זעלבן רבין ווייס איך פון א מעשה וואס האט נעבעך ביטערליך פארפירט מענטשן און זענען אלע געגאנגען זיצן און מען האט פארלוירן מיליאנען, איך זאג נאר סתם, נישט אז איינער זאל דאס חלילה טון. יעצט ווען כלל ישראל האט געזען אז ס'ארבעט נישט די אלע תפילות האבן זיי דאך געוואוסט עפעס טויג דא נישט האבן זיי אנגעהויבן צו בעטן סתם דעם אייבערשטן נישט צו זאגן עמלקים אדער כנענים זיי האבן געזאגט וידר ישראל נדר לשם ויאמר אם נתון תתן את העם הזה בידי ווער דאס איז און דעמאלטס והחרמתי את עריהם וועלן מיר אונז מחרים זיין זייערע שטעט. איי ס'שטייט דאך אין זוהר הקדוש כ'האב פריער נאכגעזאגט אז מ'מוז זאגן פונקטליך אויף וועם די תפילה איז, אבער זעהט זיך אויס אז טאמער ס'איז אן ענין וואס יענער באהאלט זיך צו כדומה בעט מען סתם. יעצט ס'איז דא פון בעלזער רב איז דא א הייליג ווארט אז טאמער זיי האבן זיך אנגעטוהן און זיי האבן אויך גערעדט אזוי ווי כנענים האבן זיי דאך שוין א דין אזוי ווי כנענים איז ממילא נישט אנדערש געווען מעגליך צו זאגן א תפילה נאר צו זאגן העם הזה דאס פאלק. יעצט, אין פורים געפינען מיר אויך אזוי, שטייט ונהפוך הוא, אסתר זאגט פאר אחשורוש'ן אז המן האט געוואלט להשמיד להרוג ולאבד דאס גאנצע אידישע פאלק, אזוי שטייט אין אסתר קאפיטל ז' פסוק ז', והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן, און נאכדעם שטייט דארטן אין פסוק ח' והמלך שב מגנת הביתן, זאגט די גמרא אין מסכת מגילה דף טז עמוד א', מקיש שיבה לקימה, אויסגעשמועסט דאס צוריקקערן זיך צום גיין, מה קימה געווען בחימה אף שיבה, דאס צוריקגיין איז אויך געווען בחימה, ולמה, און פארוואס איז ער צוריקגעגאנגען מיט א גרימצארן, מיט א כעס, זאגט די גמרא, ווייל די מלאכי השרת האבן אפגע, זיי האבן זיך אנגעטון ווי מענטשן, און זיי האבן אפגעבראכן צווייגן פונעם בוים פון. דעם פעלד, דעם גאָרטן פון אחשורוש, האָבן זיי גע האָבן די, האָט אחשורוש געפרעגט, וואָס טוט עטץ דאָ? וואָס רייסט עטץ דאָ אָפּ ביימער? האָבן זיי געזאָגט, המן האָט אונדז געהייסן, זאָל מען אָפּרייסן די ביימער. די זעלבע זאַך, זיי האָבן זיך פאַרשטעלט מלאכים אַזוי ווי מענטשן, און מ'האָט געטאָן, אַלעס איז געווען באַהאַלטן. נאָכדעם שטייט אויך אין מדרש אויפן פּסוק אין אסתר, קאפיטל ז' פסוק ט', שטייט דארט אין די גמרא, אין מסכת מגילה דף טז עמוד א', ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי, דעם בוים וואס המן האט געמאכט פאר מרדכי'ן עומד בבית המן גבוה חמשים אמה. די גמרא אמר ר' אלעזר אף חרבונה רשע באותה עצה היה, חרבונה איז אויך געווען א רשע און ער איז געווען אין די זעלבע עצה אז מען זאל אויפהענגען מרדכי'ן. נאר וויבאלד ער האט געזען שלא נתקיימה עצתו, אז עס איז נישט געווארן מקיום זיין עצה, מיד ברח איז ער אנטלאפן. אין מדרש, אין ילקוט אסתר אות תתרנ"ט שטייט, אז דעמאלטס מינוט ווען ער איז אנטלאפן חרבונה, איז געקומען אליהו הנביא זכר לטוב און האט זיך פארשטעלט ווי חרבונה, און ער האט געזאגט, אדוני המלך יש עץ אחד בביתו מבית קדשי קדשים, ס'איז דא א האלץ פון הויז פון קדשי קדשים אין דעם הויז פון המן'ען, גבוה חמשים אמה ס'איז הויך פופציג אמה, האט דער מלך געהייסן מען זאל אים אויפהענגען. יעצט, אין ירושלמי מגילה פרק ג' הלכה ז' ווערט געברענגט, אמר ר' פנחס זאגט ר' פנחס אז מען דארף זאגן חרבונה מיט א ה', איז ברענגט דארטן דער מהריל אין די מנהגים פון הלכות פורים אז אין אמת'ן אריין חרבונה איז געווען א שלעכטער מענטש, ער האט אויך געוואלט מען זאל הענגען מרדכי, נאר וואס ער האט געזען אז מען טוט נישט זיין עצה איז ער אנטלאפן, האט זיך אריין געשטעלט אליהו הנביא, קומט אויס חרבונה אליהו הנביא דאס איז גארנישט דער זעלבער חרבונה, יעצט חרבונה וויאזוי דערקענט מען זיי ווייל חרבונה וואס איז געווען דער שלעכטער מענטש איז געפינט מען אז ס'איז געווען די אלע סריסים וואס זענען געווען די שומרי המלך איז געווען בגתא ואבגתא דאס אלץ מיט א אלף לאט זיך עס אויס חרבונא איז אויך דארט געווען ויאמר למהומן בזתא חרבונא בגתא דאס אלץ מיט א אלף חרבונה דא שטייט מיט א היי עס איז א סימן אז דאס איז א העכערע זאך ס'איז נישט דער זעלבער חרבונה. יעצט אין בית שמואל אין הלכות גיטין, דאס איז אין שמות הנשים, עס שטייט אין שלחן ערוך אין אבן עזר סוף סימן קכ ט, שטייט אויפן ווארט אדא אדער אויכעט אויפן ווארט ביילא, שטייט אז די אלע אידישע נעמען וואס איז אידיש, נישט לשון קודש, ענדיגט זיך מיט אן אלף, און טאמער ס'איז א לשון קודש ווארט, און ס'שטייט אין חומש אדער אין די תנך, דעמאלטס ענדיגט זיך עס מיט א היי איז במילא דאס איז דער חילוק חרבונא מיט אן אלף און חרבונה מיט א היי. יעצט דער בית יוסף געבט דארטן א סימן, רב אדא בר אהבה, אדא, דאס איז מיט א אלף, און אהבה, דאס איז מיט א היי. פארוואס? ווייל אדא, דאס איז נישט קיין לשון קודש, שרייבט מען עס מיט א אלף, און אהבה איז א לשון קודש ווארט, דאס מיינט ליב האבן, איז במילא איז עס מיט א היי. איז דער זעלבער מיט חרבונה, דער צווייטער חרבונה, דאס איז היי, דאס איז אליהו הנביא. יעצט אין ירושלמי. אין מגילה פרק א' הלכה ה ווערט געברענגט אזוי. דעם יאר וואס המן האט געווארפן גורל זאגט רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא, דאס איז געווען א יאר וואס דאס איז געווען מעוברת, עס איז געווען צוויי אדר'ס אזוי ווי ביי אונז יעצט דאס יאר, מילא דאס יאר איז א גרויסע זאך אז מען זאל זיך שלאגן מיט עמלק. זאגט ער, פון וואנעט ווייס איך דאס? זאגט דארטן דער ירושלמי, אז ס'שטייט מיום ליום ומחודש לחודש שנים עשר הוא חודש אדר. פרעגט דער ירושלמי, יעדער ווייסט דאך אז ס'איז צוועלף חדשים, דאס צוועלפטער חודש איז חודש אדר, פארוואס דארף דאס שטיין ארויס לחודש שנים עשר הוא חודש אדר? ענפערט ער, קומט מיך צו לאזן הערן אז ס'איז געווען אום דרייצענטן חודש. חודש, הגם יעדעס מאל איז דער צוועלפטער חודש אדר, אבער דא איז עס געווען דעם דרייצעטן חודש, וואס איז דא באהאלטן אין דעם? אזוי ווי עס איז געווען דעם דרייצעטן האט נישט געקענט די כישוף פון המן'ן וואס ער איז געווען פון זרע עמלק האט עס נישט געקענט שולט זיין פארוואס אז עס איז געווען דעם דרייצעטן חודש דעמאלטס האט עס איז נישט דא קיין מזל און כישוף ווערט נישט שולט. יעצט ס'איז דא פון רבי חיים פלאג'י דא זייער א שיינע זאך. צו זיין ספר תנופה חיים ברענגט ער א מורא'דיגע זאך אז ווען המן האט געווארפן די גורל האט ער געהאט אזא מין וועג וויאזוי ער האט עס געווארפן, יעצט כ'האב געוואלט מסביר זיין וואס דאס הייסט דער גורל, ס'איז דא אסאך געימס למשל מאנאפאלי אנדערע געימס וואס האבן אזאלעכע זאכן וואס דאס הייסט דייס, מ'ווארפט די דייס און ס'קומט ארויף א נאמבער, יעצט וויאזוי ס'ארבעט איז אזוי.

פיר און פיר, דאס איז דוד המלך, ד' וו ד', יעצט מיט דעם וואס ער האט עס געגעבן א דריי אויס איז עס געווארן גאר א ונהפוך הוא, ער אליינס ווייל ער האט געקוקט וואס איז אויף די אנדערע זייט, דאס האט אים אומגעברענגט ווייל ס'האט אוועק גענומען פונעם אגג און געמאכט דוד. יעצט איך וויל ענק זאגן, דאס אלעס האב איך ענק נאכגעזאגט, איך האב עס נאר אביסל פארברייטערט האב איך עס נאכגעזאגט, פון רבי חיים פלאג'י, סא רבי חיים פלאג'י ברענגט עס אין זיין ספר תנופה חיים, דאס איז אויף פרשת בשלח אות ג' דף ס"ד עמוד א', און ער ברענגט אויכעט פון מדרש תלפיות, און זיי ברענגען עס אויך אלע צו בשם ספר דנא פשרא דאס איז געווען דער רבי אליהו הכהן דער בעל שבט מוסר. יעצט ס'איז אינטערעסאנט, כ'האב אויך געטראפן אין קדושת ציון פונעם באבובער רב אויף פורים, זאגט ער דא אויף דף נ"א, זאגט ער אז אין פיוט שטייט אשר הניא, שטייט דארט אזוי, פיהם זייער מויל פתחו האבן זיי געעפענט כל יושבי תבל די אלע וואס זיי זיצן אויף די וועלט כי פור המן נהפך לפורנו, המן'ס גורל איז גאר געווארן אונזער פורים, צדיק נחלץ מיד רשע, א צדיק ווערט אויסגעלייזט פון א רשע אויב.

אזוי ווי כ'האב עס פריער מסביר געווען, וזה מעשהו, הצד שיש שם נקודה אחת יש בצד שכנגדו שש נקודות, איין זייט האט אויף די אנדערע זייט זעקס, הצד שיש בו שני נקודות יש כנגדו חמש נקודות, דער וואס האט אויף איין זייט צוויי נקודות האט אויף די אנדערע זייט פינף, הצד שיש בו שלש נקודות יש כנגדו ארבע נקודות אויף די אנדערע. צד נמצא שכל צד יחד עם שכנגדו עולה למנין שבעה אינאיינעם איז אלע זיבן והנה המן הרשע הפיל שלשה פורים כאלה ונפלו באופן כזה שבפור א' עלה נקודה א' אחת ובשני ג' נקודות וכן על השלישי ג' נקודות במילא האט ער געזעהן און כשראה שיצאו למעלה מספרים איז געווען א' ג' ג' שמח שמחה גדולה האט זיך זייער געפרייט ווייל דאס איז אגג שעלה בגורלו אגג. והפך את האבנים לראות מה נמצא למטה, ער איז געווען א נאוזי באדי, ער האט געוואלט קוקן וואס טוט זיך אויף די אנדערע זייט, וראה נקודות ד' וואו ד', שהם אותיות דוד, נמצא שעל ידי שהפכם לראות ווייל ער איז געווען זייער נאוזי צו קוקן וואס אויף די אנדערע זייט ירד אגג למטה ודוד עלה למעלה, און ער אליין האט זיך עס געטוהן ועל ידי זה היתה מפלתו, זה כוונת המדרש, עליו נפל הגורל, כי בעת שהפכם, דעמאלטס ווען מען האט איבערגעדרייט די דייס, איז דעמאלטס הפיל ביד את עצמו למטה האט ער זיך אליינס געלייגט אויף אונטן און מפרש המדרש למה פארוואס האט ער דאס געטון ווייל כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים עד כאן תוכן דבריו זאגט דער קדושת ציון הביא גם בדברינו בחלק א' בפרשת בלק עיין שם, מ'זאל נאכקוקן אין פרשת בלק. זאגט דער ועל פי זה, זאגט דער קדושת ציון, יתיישב דקדוק עצום און נתיישב ווערן א דקדוק עצום שעמדו בו המפרשים וואס די מפרשים האבן זיך געשטעלט אויפן על הפסוק אסתר ט על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. ביז יעצט האב איך געזאגט אז ס'ווערט געברענגט אז דעם טעם פארוואס מען זאגט אז יעדע נס איז דאך אויף א שמחה אז ס'איז געווען א גליק אזוי ארויס פון מצרים און אלעס דא מאכט מען פורים אויפן גאר אויף דעם טרויער וואס מען האט געווארפן גורל חלילה אומצוברענגען די אידן. איז דאס איז א שווערע קשיא, יעצט האב איך פארענטפערט ווייל דער פור אליינס איז געווען דאס וואס האט אונז ארויסגעלייזט, דאס איז געווען אונזער ישועה, איז דער קדושת ציון באטאונט אן אנדערע זאך, פארוואס הייסט עס על שם הפור, לכאורה ביאור מדוע בשם פורים לשון רבים, ער וויל וויסן פארוואס ס'הייסט פורים, ס'איז אסאך פורים, ס'דארף זיין א לשון יחיד, לצורך נקרא פור על שם הפור, שהרי היה רק פור אחד.

שטאטס אונטן על ידי שירד אגג למטה במקום שהיה דוד בתחילה, קודם איז דאך דוד געווען אונטן ווייל אז ס'איז געווען אגג אויבן איז דאך דוד געווען אונטן סיים אחר כך זאגט דער פייטן קיימו עליהם לעשות פורים דייקא בלשון רבים שזה נתינת טעמא דקראו לימים האלה פורים על שם שהיו שם שני גורלות ווייל ס'איז דארט געווען צוויי גורלות. יעצט ווען המן האט געווארפן דריי מאל דעם גורל איז אים ארויסגעקומען דאס ערשטע מאל אויבן איינס, און דאס צווייטע איז ארויסגעקומען דריי, און דאס דריטע איז אויך ארויסגעקומען דריי, האט ער זיך זייער געפרייט ווייל איינס דריי און דריי איז אגג, אלף גימל גימל, ממילא האט ער געוואוסט אז. דורך דעם רשעות פון זיין זיידן וועט ער קענען דא מצליח זיין. וואס ער האט אבער נישט געטראכט איז אז אויף די אנדערע זייט אז ס'איז דא איינס דריי און דריי, איז אויף די צווייטע זייט אז ס'זאל אויסקומען זיבן, מוז זיין אז דאס וואס איז איינס האט א זעקסער, און אונטער דעם דרייער איז פיר, און אונטערן צווייטן דרייער איז נאכאמאל פיר, וואס איז. דאס איז די אותיות פון דוד, פיר, זעקס און פיר. דאס איז דוד המלך, וואס דוד המלך. האט מתפלל געווען, ס'שטייט אין ילקוט תהילים אין קפיטל ק ו פסוק ד, רמז ת ת ס ד, שטייט אזוי, דוד המלך איז מתפלל זכרני ה' זאלסט מיך געדענקען דער הייליגער באשעפער ברצון עמך, דעם ווילן פון דיין פאלק, זאגט דער ילקוט, אמר דוד, רבונו של עולם, דוד זאגט פארן אייבערשטן, כשתעשה ישועות על ידי מרדכי, וועסט מאכן ישועות דורך מרדכי הצדיק זכרני זאלסטו מיך געדענקען. און ממילא דער פּור וואָס המן האָט געוואָרפֿן, דאָס איז גאָר געפֿאַלן פֿאַרקערט, ס'איז גאָר אויסגעקומען אַז דאָס איז פֿאַר אונדז נישט אַגָג, נאָר דוד. און די ייִדן האָבן זיך צוריקגעקערט פֿון פּרס און פֿון בבֿל און זענען געקומען אַרויף צו עיר-דוד, אויף ירושלים, און זיי האָבן צוריק געבויעט דעם צווייטן בית המקדש. יעצט מיט דעם קען מען פארשטיין פארוואס ביי יעדן יום טוב ווערט עס אנגערופן אויף די ישועה פסח, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצרים, סוכות, אויף די ענני הכבוד וואס האט זיי איבערגעדעקט, חנוכה, אויפן חנוכת המזבח אינעם מקדש, און פארוואס פורים איז על שם הפור, דאס איז דאך די צרה, דער גורל. נאר לויט רבי חיים פאלאג'י איז זייער גוט צו פארשטיין, ווייל רבי חיים פאלאג'י זאגט נאך איין קליין ווארט. אין די זעלבע צייט וואס המן האט געווארפן דא גורל, אין די זעלבע צייט איז געווען הקדוש ברוך הוא האט אויך געווארפן גורלות אויבן אין הימל, און פארן אייבערשטן איז ארויסגעקומען דער גורל דוד, דוד מלך ישראל, ממילא האט זיך אויך אויסגעדרייט די גאנצע צרה, אלעס איז געגאנגען דא פארקערט, אלעס איז געווען באהאלטן און פארקערט. יעצט מיט דעם קען מען אויך פארשטיין, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז ס'איז דא צוויי מיני דריידעלעך, איינס איז חנוכה און איינס איז פורים, חנוכה דרייט מען פון אויבן דעם דריידעל און פורים דרייט מען עס פון אונטן, א גראגער. יעצט וואס פארוואס איז דאס אזוי און פארוואס איז דאס אזוי, יעצט אין טעמי המנהגים אין אות תתנ"ט און אויך אין ספר קרבן העני פון רבי יעקב קטינא וואס ער איז געווען א רב פון חוסט, איז ברענגען זיי צו פון רבי הערש מיילעך פונעם בני יששכר אז ער האט מסביר געווען אז חנוכה איז רוב אידן זענען געגאנגען נאך די יוונים עס איז געווען זייער אסאך וואס זיי האבן זיך מתייוון געווען און די פאלק איז נישט נתעורר געווארן צו תשובה נאר א קליינע צאל מענטשן ווער די בני חשמונאי און אויכעט אלעזר העטס אריינקוקן אין רש"י איך האב עס שוין נאכגעזאגט אין דברים קפיטל ל' ג' פסוק י"א זאגט דארטן רש"י אז משה רבינו האט מתפלל געווען, ווייל זיי זענען געווען זייער א קליינער עולם, זאגט דארטן רש"י דרייצן מענטשן, רש"י זאגט צוועלף, פון די בני חשמונאים און אלעזר, אויף דעם איז געווען די תפילה פון משה רבינו, בקיצור זיי האבן אפגעהיטן אז ס'זאל נישט חלילה אונטערגיין אידישקייט, און ס'איז געווען מיט גרויס סייעתא דשמיא פון הימל.

מה שאין כן ביי פורים, ביי פורים איז עס געווען ווייל די אידן האבן תשובה געטון, ווייל ס'שטייט לך כנוס את כל היהודים, יעדער איינער האט געפאסט דריי טאג קימו וקיבלו, נאכאמאל מקבל געווען די תורה, דורך אחדות, דורך שלוח מנות, ס'איז געווארן אזא גרויס התעוררות אז ס'איז אתערותא דלתתא, מיט דעם דרייט מען דעם דריידעל פון אונטן, יעצט מיט דעם וואס די אידן האבן תשובה געטון איז המן האט געווארפן דא גורלות, און דער אייבערשטער געזעסן אין הימל ער האט אויך געווארפן גורלות. אבער ס'האט זיך אפגעטוהן דא פון אונטן ווייל די אידן האבן תשובה געטוהן. ממילא דאס איז דער ענין פון פורים. סאו האטס מיר אלע א פרייליכן שבת. און דער שבת איז שבת הפסקה. כ'גרייט נאר צו דעם עולם צו שבת זכור.